אונז גייען אריבער פון הלכות פון רציחה און אזוי האבן געלערנט מזיק וואס אזוי ווי א שטיקל רציחה צו הלכות וואס זענען גניבה ס'איז דא א געוויסע קאנעקשאן פון די צוויי זאכן אזוי ווי אונז זעען די ערשטע פסוק פון די היינטיגע פרק הגם איך הייב באמת אן א פסוק פריער כי יגנוב איש שור או שה איז אז דא א גנב וואס מען קען אויך הרג'ענען אם במחתרת ימצא הגנב ס'הייסט מען ווייסט אז ער קומט על עסקי נפשות ווי די חכמים זענען מסביר אזוי ווי ס'שטייט אם זרחה השמש עליו פשוט פשט הייסט אויב ס'קומט ביינאכט ביינאכט הייסט עס מער מסוכן ס'איז א שאלה ער גייט דיך הרג'נען איז השכם להרגו איז דעמאלטס אז מען הרג'עט אים אין לו דמים דאס איז די נוסח אמאל פון די תורה מען זאגט אז איינער האט געהארגעט איינער אבער ער איז כאילו פטור אין לו דמים ס'איז נישט דא אויף אים קיין חוב קיין חיוב דמים א בלוט איז נישט די די אשמה די גילט פון די בלוט איז נישט אויף אים. נאך דעם איז דא אזוי ווי עונשין פאר א גנב איז אויב מען טרעפט איינער פארקויפט טבחו או מכרו באקומט ער חמש ארבעה וחמישה טאמער האט ער נישט טבחו או מכרו ס'הייסט מען טרעפט עס בידו חיים צאלט ער כפל. נאכדעם לערנען אונז ווייטער קלענערע הזיקים וואס געשעט דורך א מענטש'ס בהמה, יעצט מען לערנט א מענטש אליינס האר איז מזיק, יעצט וואס זיין בהמה איז מזיק, נזקי ממון, כי יבער איש שדה או כרם, זיין בהמה גייט און עסט יענעמ'ס פעלד, צאלט ער מיטב שדהו, אז ער גייט א פייער און מאכט א פייער און ס'פארברענט יענעמ'ס פעלד צאלט ער, ס'דא אינטערעסאנטע קאנעקשאנס צווישן צוויי הלכות, די גמרא מוטשעט זיך שוין וואס איז וואס, לשון ביער קען מיינען א לשון בהמה און אויך לשון פייער, אינטערעסאנטע זאך. נאך דעם איז דא הלכות וואס איז שוין ממש נישטא קיין עבירה אין דעם, ס'איז שוין ממש בין אדם לחבירו טוען ונטען, אז מ'א שומר, איינער געבן פאר א זאך פאר א שומר און ס'איז גע'גנב'עט געווארן, איז דעמאלט ווען מ'טרעפט די גנב איז גייען מיר צוריק צו הלכות גניבה, מ'טרעפט נישט די גנב איז דא איז דא א שבועה, ס'הייסט דו טענה'סט האסט נישט גוט געהיטן, אדער האסט דאס טאקע גע'גנב'עט? איך טענה, איך האב געהיטן גוט. און ס'איז גע'גנב'עט געווארן, וויאזוי ווייסט וואס וואס קען מברר זיין די אמת נישט געווען קיין עדים, דאס הייסט שבועת הוי"ה תהיה בין שניהם א שבועה דאס איז א וועג פון מברר זיין אין אזא סארט קעיס, און די תורה אז מ'רעדט שוין איז גייט עס אריין על כל דבר פשע יעדע מאל ס'דא אזא סארט זאך שבועת השם תהיה בין שניהם און אזוי ווייטער, פשט התורה דאס איז ביי כסף או כלים וואס איז אויב מען געבט א בהמה בפשטות די גמרא לערנט אז דאס הייסט א שומר שכר, פארוואס? ווייל א בהמה געווענליך אז איינער היט עס האט ער דאך פון אים עפעס ארבעט אדער ער עסט די מילך און אזוי ווייטער, דעמאלטס איז אויב שווערט ער קען ער ווייטער שווערן, אבער טאמער נישט און געווען א גניבה און אבידה איז ער ווייטער חייב, טאמער ס'איז געווען א טרייפע זאל ער ברענגען עדים אדער ברענגען די טרייפע אליינס צו ווייזן עדים וואלט ער נישט דארפן צאלן. וואס איז נאך פשוט'ער, אפילו נישט קיין שומר, געווען א שואל, געבארגט פון איינעם און ווייטער נשבר או מת איז דא א אינטערעסאנטע הלכה בעליו אין עמו דעמאלטס דארף ער צאלן אויב בעליו עמו דארף ער יא צאלן וואס איז די פשט לכאורה ווייל די בעל איז דארט קען ער זעהן וואס איז טאקע געשעהן דאס איז וואס האט ער טענות די פשוטע פשט אם שכיר הוא בא בשכרו נישט קלאר וואס די טייטש לערנען אונז שוין הלכות וואס זענען נישט ממש ממונות איינס מפתה א בתולה ושכב עמה איז דארף ער חתונה האבן מיט איר פשט איז ער האט עס אזוי ווי קאל איט יו בראוק איט יו פיקס איט יא, אבער די טאטע וויל נישט דאס הייסט מען רעדט דא א בתולה ס'איז נאך די טאטע'ס רשות א נערה דעמאלטס וועט ער צאלן דאס הייסט די היזק וואס ער האט געמאכט ער האט פארלוירן די מוהר הבתולות ער וואלט געקענט באקומען וועט ער אים צאלן. איך נוץ דא דריי הלכות וואס זענען נישט קיין משפטים יא עס איז נישט אזוי ווי אויב עס וועט געשעהן וועט עס זיין אזוי פשוט אזוי ווי הלכות וואס אפשר שייך צו א בית דין דארף וויסן איך ווייס נישט פונקטליך פארוואס עס קומט דא אריין מכשפה לא תחיה. שוכב עם בהמה מות יומת, זובח לאלהים יחרם, דאס זענען, לכאורה דאס זענען הלכות וואס שייך צו א בית דין, לכאורה דאס איז די פשט, די בית דין אז מ'מאכט משפטים מיינט דאך אזוי ווי שופטים ושוטרים מ'דארף זיי מאכן קעיר עס זאל נישט זיין קיין מכשפות און אזוי ווייטער, און פאר די בית דין אפשר אדער באופן כללי גייט מען ווייטער און איז מסביר וגר לא תונה זייער וויכטיג צו רחמנות האבן אויף א גר א יתום ואלמנה פארוואס? ווייל אם ענה תענה אותו און דא איז די כאילו די מערסטע אגדה'דיגע שטיקל מ'קען זאגן פון פרשת משפטים, כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו וחרה אפי זייער א שארפע לשון, די אייבערשטער איז מורא'דיג רחמנות אויף אלמנות און יתומים, זייער א גרויסע זאך אין כל התורה כולה. און אזוי גייען אונז ווייטער הלכות וואס האבן צוטון מיט רחמנות, הגם אונז גייען זען שפעטער לא, ודל לא תהדר בריבו, אז ס'דא א דין תורה, זיין ארעמאן העלפט נישט, ס'נישטא קיין עפירמעטיוו עקשאן, אבער ס'דא יא זאכן וואס זענען אזוי, ארעמאן. אז מען בארגט אים געלט איז קודם לא תהיה לו כנושה, און מען טאר נישט נעמען קיין ריבית נשך, און אפילו אז מען נעמט א חבול תחבול, מען נעמט א משכון, דארף עס אים צוריק געבן עד בא השמש, פארוואס? די תורה איז מסביר, כי הוא כסותו, היא שמלתו, במה ישכב, והיה כי יצעק אלי ושמעתי, כי חנון אני, וועסט זאגן, דאך יושר איך מעג, ניין דו מעגסט נישט, איז דאך העני עמך, איז דאך דיין דיין דיין חבר, דיין את עמי, איז דאך דיין ארעמאן, דארפסט אים העלפן בחינם, דארפסט אים העלפן אביסל מער, אז אן די אייבערשטער האט ליב צו העלפן. ארעמעלייט. נאכדעם גיין אונז צוריק צו הלכות וואס זענען שוין נישט משפטים, אפאר הלכות, די דריי, נאך דריי הלכות אין די פרק, מלאתך ודמעך לא תאחר, בפשטות מיינט עס געבן מעשר אדער תרומה סאמטינג אזא סארט זאך בזמן, בכור בניך תתן לי, ווייטער מ'דארף געבן בכור אדער פודה זיין א בכור, זעלבע זאך לשורך לצאנך, שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי, דאס איז א הלכה וואס אונז גייען לערנען נאכאמאל אין פרשת אמור, נאר די אכטע טאג ברענגט מען א קרבן, און אויך א בכור, און אזוי ווייטער. נאכדעם נאך איין הלכה אז מען עסט נישט קיין טרייף, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו די זאך איז טרפה און די תורה איז אזוי ווי מסביר לכלב תשליכון אותו עס איז נישט קיין חיוב מ'קען לערנען פון דעם אז ס'איז מותר בהנאה ועל כל פנים ס'מיינט צו זאגן עס פאסט נישט א חשוב'ע איד א אנשי קודש א ספעשעלע מענטש עסט נישט קיין זאך וואס איז פונקט נטרף געווארן דאס איז א זאך וואס פאסט פאר א כלב.